בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף מ ד, מ'הייבט אן דף מ ג עמוד ב' אונטן, נחמיה בריה דרב חנילאי, זאגט די הייליגע גמרא, נחמיה בריה דרב חנילאי, משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום, נחמיה בריה דרב חנילאי האט זיך פארטיפט אין א סוגיא, און איז בטעות, מחמת אונסו איז ער ארויס פון זיין תחום, און במילא איז ער געבליבן שטעקן דארט אינדרויסן פון זיין תחום און האט זיך נישט געקענט ארויסרוקן פון די ד' אמות, אמר ליה רב חיסדא לרב נחמן, האט רב חיסדא געזאגט צו רב נחמן, נחמיה תלמידך שרוי בצער, דיין תלמיד נחמיה איז אין צער ס'טייטש ער קען נישט ארויסגיין פון די ד' אמות איז געבליבן דארט שטעקן, אמר לו, האט רב נחמן אים געזאגט, עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס, ס'דא א פאטענט ער זאל קענען צוריק אריינגיין אין די ערשטע תחום זיינע, מאך אים א מחיצה פון מענטשן, וואס טייטש מענטשן זאלן שטיין ארום און ארום אים, פון אים ביז צום תחום צום אלטן תחום, ס'טייטש ס'וועט זיין א מחיצה וואס גייט פון אים ביז צום תחום, אזוי וועט ער קענען גיין אין די מחיצה די מחיצה העט זיין געמאכט פון מענטשן, און אין די מחיצה העט ער קענען גיין, און צוריק אריין גיין אינעם אלטן תחום, וואס איז פשט פון דעם? ווייל אונז האמיר געזען, רבן גמליאל האט געזאגט, אז טאמער גוים נעמען איינעם, און מחמת אונסו, שלא מדעתו, פאקט מען אים אריין ערגעץ שבת, אין א דיר, אין א סהר, ווי ס'זאל נאר נישט זיין, איז די דין איז, האט רבן גמליאל געזאגט, די גאנצע פלאץ ווערט אים ווי א ד' אמות ער קען זיך איבעראל דארט דרייען, און במילא, איז דא אויך, אז מען מאכט א מחיצה ארום די נחמיה בריה דרב חנילאי איז פשט אין די גאנצע מחיצה העט ער זיך יעצט קענען דרייען פארוואס ווייל די גאנצע זאך וועל איך אנקוקן ווי ד' אמות ווייל ער האט דאך אנגעקומען דארט שלא מדעת ער האט זיך געווען פארטיפט אין א סוגיא און במילא ער העט זיך קענען דרייען אינעם גאנצן שטח קען ער זיך דרייען דא אין די גאנצע שטח ווי די מענטשן נעמען דאס ארום און יעצט קען ער צוריק אריינגיין אין די אלטע תחום און אזוי אויך די אלטע תחום האט ער דאך נישט פארלוירן ווייל מען האט דאך געזען אז טאמער מחמת אונס גייט א מענטש ארויס פון זיין תחום פארלירט ער נישט זיין אלטע תחום, נאר קען נישט צוריק גיין, דא וועט ער קענען צוריק גיין, פארוואס ווייל די גאנצע שטח וואס איז ארום גענומען מיט מענטשן איז ווי איין גרויסע ד' אמות, און ממילא קען ער צוריק גיין צום אלטן, די זעלבע זאך האט מען שוין געזען טאקע טאמער איינער דארף למשל אין בית הכסא האט מען אויך געזען א פאטענט צוריק צו גיין, איז דאס איז נאך א פאטענט ער זאל צוריק גיין צום אלטן תחום, צוריק קריגן די אלטע צוויי טויזנט אמות. זאגט די גמרא, יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא, רב נחמן בר יצחק איז געזעצן אונטער רבא ויתיב רבא קמיה דרב נחמן, און זיי זענען ביידע געזעצן פאר רב נחמן, און זיי האבן געזען וואס גייט דא פאר, אז רב חיסדא זאגט צו רב נחמן, אז זיין תלמיד נחמיה בריה דרב חנילאי איז זיצט אין צער וואס קען מען טוהן, און זיי זעען דארט ווי רב נחמן ענטפערט זאל מאכן די פאטענט, און ממילא איז זיי שווער געווען, וואס איז געווען דא די קשיא דא פון רב חיסדא, רב חיסדא האט זיך דאך געמוטשעט דא, רב חיסדא איז געקומען צו רב נחמן זאגן אז דיין תלמיד איז אין צער, רב נחמן האט אים געגעבן די פאטענט, פארוואס האט ער אליין נישט געוואוסט די פאטענט? איז אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא, רב נחמן בר יצחק איז געזעצן אונטער רבא, פרעגט ער פון רבא מאי קא מבעיא ליה לרב חיסדא, וואס איז געווען דא די ספק פון רב חיסדא אז ער האט געדארפט פרעגן רב נחמן, רב נחמן האט אים געדארפט געבן די פאטענט, אילימא בדמלא גברא עסקינן, עסטו מיר זאגן אז דא רעדט זיך ביי אן אופן אז ס'איז געווען גענוג מענטשן צו מאכן א רינגל ארום נחמיה בריה דרב חנילאי, פון די פלאץ ווי ער איז געשטאנען ביז צום אלטן תחום, וואס טייטש מענטשן האט נישט געפעלט, די מחיצה וואלט ווען געווען א גוטע, נאר וואס איז די שאלה געווען זיינע, וקא מבעיא ליה, ספק איז געווען צו הילכתא כרבן גמליאל, צו די הלכה איז טאקע ווי רבן גמליאל או אין הלכה כרבן גמליאל, אדער אפשר די הלכה איז נישט ווי רבן גמליאל, טאמער די הלכה איז ווי רבן גמליאל, איז העלפט דער פאטענט, פארוואס? ווייל רבן גמליאל האט דאך געפסקנט, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, אז ווען א מענטש געפינט זיך אויף א פלאץ אינדרויסן פון זיין תחום וואס איז אנגעקומען דארט מחמת אונסו, קען ער זיך דרייען אינעם גאנצן פלאץ, ווייל די גאנצע שטח הייסט ווי א ד' אמות, און ממילא טאמער די הלכה איז ווי רבן גמליאל, איז קען ער אוודאי צוריק גיין אין דעם אלטן תחום, טאמער די הלכה איז אבער ווי רבי עקיבא, און ווי רבי יהושע, קען ער נישט צוריק גיין, עס קען זיין דאס איז געווען זיין ספק, און באלד וועט מען זען די גמרא זאגן דאס קען נישט זיין דאס איז געווען זיין ספק ווייל ס'איז קלאר אז די הלכה איז ווי רבן גמליאל און ממילא דאס איז נישט קיין שאלה, אבער דאס איז איין וועג וואס מ'קען מסביר זיין וואס רב חיסדא האט זיך געמוטשעט, או דילמא, אדער אפשר ניין, קען זיין דאס איז טאקע נישט געווען קיין ספק, נאר דא איז געווען א פראבלעם בדלא מלו גברי עסקינן, מ'האט געהאט גענוג מענטשן צו מאכן א מחיצה ארום די נחמיה בריה דרב חנילאי, אבער נישט אינגאנצן זאל אנקומען די מחיצה ביז צום אלטן תחום. ס'טייטש די מענטשן וואס וואלטן געשטאנען דארט ארום און ארום וואלטן נישט אנגעקומען צום אלטן תחום, נאר ס'וואלט געבליבן עפעס א שטיקל ריווח דארט פון צוויי אמות פון די מחיצה פון מענטשן ביז צום אלטן תחום, און במילא האט ער געהאט אן איבעיא, וקא מיבעיא ליה, הלכה כר' אליעזר או אין הלכה כר' אליעזר, צו ס'איז די הלכה אזוי ווי ר' אליעזר צו נישט, וועלכע ר' אליעזר רעדט מען דא? איז וועט מען זעהן דף נ"ב עמוד ב' איז דא א משנה, צו א מענטש וואס א מענטש גייט ארויס פון זיין תחום און ער גייט נישט ווייט ארויס פון די תחום ער גייט נאר אביסל ארויס פון זיין תחום אז ער איז ביז צוויי אמות אוועקגערוקט פון זיין תחום זאגט ר' אליעזר אז ער מעג צוריק אריינגיין אינעם אלטן תחום אפילו ער איז ארויס אבער טאמער ער איז נאך אין די צוויי אמות קען ער צוריק גיין און במילא קען זיין דאס איז געווען די שאלה אז היות וואס ער קען זיך יעצט דרייען נחמיה בריה דרב חנילאי קען זיך דרייען אין די גאנצע מחיצה פון מענטשן און ער קען אנקומען ביז די צוויי אמות פון זיין אלטן תחום, און ממילא קען ער אריינגיין אינעם אלטן תחום. אדער אפשר ניין, אפשר איז די הלכה נישט ווי ר' אליעזר, די הלכה ווי די חכמים אפשר וואס קריגן זיך אויף ר' אליעזר און זאגן ברגע וואס א מענטש טרעט ארויס פון זיין תחום טאר ער מער נישט צוריק אריינגיין אינעם תחום, און ממילא די מחיצה דא פון מענטשן וועט נישט העלפן פאר די נחמיה בריה דרב חנילאי, פארוואס? ווייל ס'העלפט נאר ער זאל קענען גיין ביז צו די צוויי אמות אינדרויסן פון די תחום, אריין אינעם תחום וועט ער נישט קענען גיין. ס'קען זיין דאס איז געווען זיין ספק, יעצט בעצם דארף מען אויסרעדן וואס איז טאקע די מחלוקת דארט צווישן ר' אליעזר און די חכמים, און מ'וועט שוין יעצט אויסרעדן ווייל מ'וועט זעהן די גאנצע דיבור די גאנצע רייד דא ביי אונז אין סוגיא אויך, איז כדאי שוין יעצט אויסצורעדן, די מחלוקת דארט איז צו הבלעת תחומין מילתא היא צו אין מילתא היא, וואס מיינט הבלעת תחומין? הבלעת תחומין איז טייטש ווען א מענטש האט צוויי תחומין, למשל, א מענטש וואס גייט ארויס פון זיין תחום קריגט א נייע תחום, די נייע תחום איז טאקע נישט קיין גאנצע תחום ער קריגט פיר אמות, אבער די נייע תחום הייסט אויך א תחום, און במילא די שאלה איז ווען א מענטש האט א נייע תחום מיט א אלטע תחום, אדער א מענטש האט צוויי תחומים וועלן מיר באלד זען, און די צוויי תחומים איז איינס גייט אריין אינעם צווייטן, און טאקע ווען א מענטש גייט ארויס פון א אלטע תחום, א מענטש האט א תחום שבת צוויי טויזנט אמות, ער טרעט ארויס פון דעם איין אמה, איז בעצם קריגט ער יעצט א נייע תחום פון ד' אמות, די נייע תחום זיינע איז מובלע אינעם אלטן תחום, ס'גייט אריין אינעם אלטן תחום ווייל זיין נייע תחום איז פיר אמות ארום און ארום, און דאס שטעקט זיך אריין אינעם אלטן תחום. איז דא איז די שאלה צו מ'זאגט אז היות די צוויי תחומין איז גייען איינס אויפן צווייטן, ס'איז מובלע איינס אינעם צווייטן, קען מען צוריק אריין גיין אינעם אלטן, צו נישט, דאס איז בעצם די מחלוקת דא צווישן רבי אליעזר און די חכמים. איז קען זיין דאס איז דא געווען די שאלה פון רב חיסדא, צו היות וואס נישטא גענוג מענטשן נאר צו מאכן א מובלע, ס'איז נישטא גענוג מענטשן ביז אריינצוגיין אינעם אלטן תחום אריין, צו ער קען צוריק גיין צו נישט. זאגט רבא צו רב נחמן בר יצחק, פשיטא בדלא מלו גברי עסקינן. מען מוז טאקע זאגן אז דער ספק דא פון רב חיסדא איז געווען אז דא איז געווען אזא היכי תמצא אז ס'איז געווען גענוג מענטשן צו מאכן א מחיצה אבער נישט ביזן אלטן תחום נאר צוויי אמות אוועק און טאקע די שאלה איז געווען צו הלכה ווי רב לעזער צו נישט פארוואס ווייל דאי סלקא דעתך בדמלו גברי עסקינן טאמער איז טאקע געווען גענוג מענטשן צו מאכן א מחיצה ביז צום אלטן תחום און דו ווילסט מיר זאגן די גאנצע שאלה איז צו ס'איז הלכה ווי רבן גמליאל צו נישט, דאס איז נישט קיין שאלה, מאי תיבעי ליה, האמר רב, רב האט דאך געזאגט הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה, אז די הלכה איז ווי רבן גמליאל, בדיר וסהר וספינה טייטש די הלכה איז ווי רבן גמליאל, און במילא מוז מען טאקע זאגן אלא ודאי בדלא מלו גברי עסקינן, ודרבי אליעזר קמיבעיא ליה, אז די בעיא זייערע איז געווען צו די הלכה איז ווי רב לעיזער, אז היות וואס ס'איז נישט דא גענוג מענטשן נאר ער זאל אנקומען ביז די צוויי אמות, צו דאס איז גענוג צו נישט, זאגט טאקע די גמרא, דייקא נמי, פון די תשובה וואס ר' נחמן האט געגעבן צו רב חיסדא, קען מען טאקע מדייק זיין אז דאס איז געווען די בעיא פון רב חיסדא, ווייל דקאמר ליה, ער זאגט דארט פאר רב חיסדא, יכנס, ער האט געזאגט מאכן א מחיצה, עשה לו מחיצה של בני אדם, ויכנס, מ'וועט מאכן א מחיצה און ער וועט אריינגיין, וואס טייטש ויכנס, מאי יכנס, לאו בלא מחיצה, מוז מען אוודאי זאגן, אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, ער זאגט אים עשה לו מחיצה של בני אדם, מאכן א מחיצה פון מענטשן און די מחיצה וועט העלפן ביז צו די צוויי אמות אינדרויסן פון תחום און שפעטער יכנס קען ער אריינגיין ער קען גיין די צוויי אמות קען ער שוין גיין אליין אן קיין מחיצה אויכעט פארוואס ווייל מען פסק'נט ווי ר' לעזער אז ס'איז דא הבלעת תחומין הבלעת תחומין מילתא היא ובמילא אז א נייע תחום איז מובלע אינעם אלטן תחום קען ער שוין אליין אריינגיין אינעם אלטן תחום. פרעגט יעצט אבער די גמרא א טעכנישע שאלה, וויאזוי האט מען געקענט נוצן מענטשן אויף צו מאכן א מחיצה? איתיביה ר' נחמן בר יצחק לרבא, האט ר' נחמן בר יצחק א קשיא געפרעגט צו רבא, שטייט אין א ברייתא, נפל דופנה, טאמער איינער האט א סוכה געבויט סוכות, און די וואנט פונעם סוכה איז אראפגעפאלן, לא יעמיד בה אדם בהמה וכלים, זאל ער נישט שטעלן דארט ווי די וואנט איז אראפגעפאלן א מענטש אדער א בהמה אדער כלים, און די זעלבע זאך ולא יזקוף את המיטה לפרוס עליה סדין, ער זאל נישט אויפהייבן עפעס א בעט דארט און הענגען אויף דעם א שמאטע משלים צו זיין די וואנט, פארוואס? לפי שאין עושין אוהל עראי בתחילה ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, ווייל מען טאר נישט מאכן אן אוהל עראי יום טוב און זיכער נישט שבת, און במילא דא אז דו מאכסט דא א וואנט אפילו עס איז נאר א עראי, א מענטש נוצט א בהמה, א מענטש, כלים, א בעט, דאס איז נישט קיין וואנט וואס איז א קבע, ס'איז נאר א עראי'דיגע וואנט, פון דעסטוועגן טאר מען נישט בויען א עראי'דיגע וואנט נישט יום טוב און זיכער נישט שבת, און ממילא קען מען נישט אזוי משלים זיין די וואנט פון די סוכה וואס איז אראפגעפאלן, איז על כל פנים, פרעגט יעצט ר' נחמן בר יצחק, וויאזוי האט ר' נחמן מתיר געווען פאר רב חיסדא צו מאכן א וואנט פון מענטשן א מחיצה פון מענטשן, לכאורה דאס איז דאך א עראי'דיגע וואנט און מען טאר נישט בויען א עראי'דיגע וואנט שבת, אמר ליה, ענטפערט רבא צו ר' נחמן בר יצחק, און מען דארף מדייק זיין דא אין די צוויי לשונות פון די ברייתא פונקט וואס איז דא געשטאנען. ביז יעצט האט מען געהאט ר' נחמן בר יצחק'ס ברייתא, וואס אין ר' נחמן בר יצחק'ס ברייתא זעט מען אז מען טאר נישט נוצן א מענטש אדער א בהמה אדער כלים אדער א בעט צו מאכן א וואנט פון א סוכה. ענטפערט יעצט רבא צו ר' נחמן בר יצחק פון א צווייטע ברייתא. זאגט רבא, דאס וועלן מיר רופן די ברייתא פון רבא, די פריערדיגע ברייתא איז די ברייתא פון ר' נחמן בר יצחק, און די ברייתא איז די ברייתא פון רבא. ענטפערט רבא, את אמרת לי מהא, דו פרעגסט מיר א קשיא פון דיין ברייתא, ואנא אמינא לך מהא, איך וועל דיר ברענגען א צווייטע ברייתא, וואס אין מיין ברייתא זעט מען מען מעג יא. שטייט אין די צווייטע ברייתא, עושה אדם את חבירו דופן, א מענטש מעג נוצן זיין חבר און לייגן זיין חבר אנשטאטס א וואנט פון א סוכה, כדי שיאכל וישתה וישן, כדי ער זאל קענען עסן, טרינקען אדער שלאפן אין די סוכה, וואס איז משמע דרך אגב דא, אז דא רעדט מען פון א סוכה וואס ביז יעצט האט מען נישט געקענט עסן, ביז יעצט האט מען נישט געקענט טרינקען, ביז יעצט האט מען נישט געקענט שלאפן, ס'איז געווען א פסול'ע סוכה, א מענטש מעג שטעלן דארט זיין חבר כדי עס זאל ווערן א כשר'ע סוכה, די חבר וועט זיין די וואנט, און די זעלבע זאך ויזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין כדי שלא תיפול חמה על המת ועל האוכלין, א מענטש מעג אויכעט, שטייט דא אין די צווייטע ברייתא רבא'ס ברייתא, א מענטש מעג נעמען א בעט און לייגן אויף דעם א ליילעך כדי דאס זאל זיין א וואנט, כדי מיט די וואנט פאסט מען אויף אז עסן אדער א מת וואס ליגט דא אין סוכה זאל נישט קאליע ווערן זאל נישט פארשטינקען ווערן, און במילא אז מען זעט אז מען מעג דאס יא טון דא אין די ברייתא זאגט רבא פאר דעם קען מען מאכן א מחיצה פון מענטשן שבת, ווייל אין די ברייתא זעט מען אז מען קען טאקע מאכן אן עראי'דיגע מחיצה שבת. זאגט יעצט רבא, דער ריטבא איז דא מסביר די גאנצע שקלא וטריא וויאזוי דאס ארבעט, איז דער ריטבא זאגט אז דאס איז אלס א המשך פון רבא, זאגט רבא, קשיין אהדדי, בעצם האבן מיר דאך דא צוויי ברייתות וואס זענען זיך סותר איינע דעם צווייטן, אין ר' נחמן בר יצחק'ס ברייתא האט מען געזען אז מען טאר נישט, מען טאר נישט מאכן א עראי'דיגע מחיצה, אין רבא'ס ברייתא זעט מען מען מעג יא, און וויאזוי פארענטפערט מען די צוויי ברייתות, זאגט רבא לא קשיא. בעצם די צוויי ברייתות איז נישט שווער, הא ר' אליעזר, הא רבנן, איין ברייתא גייט כשיטת ר' אליעזר, און איין ברייתא גייט כשיטת חכמים, וועלכע ר' אליעזר וועלכע חכמים, דתנן, ווייל מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מסכת שבת, דף קכ"ה עמוד ב', פקק החלון, טאמער איינער האט א וואנט, וואס אינעם וואנט איז דא א פענסטער א לאך, וואס די לאך, די פענסטער וואס אמאל פלעגט מען פארמאכן מיט א פקק החלון, מיט אזא פענסטער וואס מ'האט פארהאקט די פענסטער, איז די פקק, איז דא א פראבלעם טאמער מען פארמאכט די פענסטער בויט מען דאך דא א שטיקל וואנט ס'איז געווען ביז יעצט א לאך דו פארשטאפסט די פענסטער בויסטו א וואנט איז די דין איז טאמער איינער האט אזא פקק ר' אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו טאמער ס'איז צוגעבינדן וואס טייטש דער פקק וואס מען נוצט אויף צוצודעקן דעם לאך טאמער ס'איז צוגעבינדן און ס'הענגט פון פאר שבת דעמאלטס איז ניכר אז ס'איז א חלק פונעם בנין ס'קוקט נישט אויס ווי א בונה און במילא מעג מען אזוי פארמאכן דעם פענסטער שבת ואם לאו טאמער ס'איז נישט קשור ותלוי, טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן, אין פוקקין בו, טאר מען נישט פארהאקן דעם פענסטער, פארוואס? ווייל ביסט מוסיף על הבנין דא, ס'קוקט אויס ווי דו בויסט דא א בנין און במילא טאר מען נישט אזוי פארמאכן א פענסטער, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, בין כך ובין כך, סיי טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן, און סיי טאמער ס'הענגט נישט נאר דער פקק ליגט סתם אזוי אויפן ערד, פוקקין בו, מעג מען עס נוצן צו צומאכן דעם פענסטער, פארוואס ווייל זיי האלטן אז מען מעג, אויף אזא אופן היות עס איז נאר א בנין עראי מעג מען דאס טון, און ממילא לכאורה זעהן מיר דאך דא א מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים צו מען מעג בויען א בנין עראי שבת צו נישט, און ממילא זאגט רבא טאקע די צוויי בריית'עס, די ערשטע ברייתא וואס האט געזאגט מען טאר נישט, גייט כשיטת רבי אליעזר אז מען טאר נישט מאכן אן עראי'דיגע מחיצה, די צווייטע ברייתא וואס זאגט מען מעג יא, גייט כשיטת חכמים אז מען מעג יא, און ממילא ביי אונז אויכעט דאס וואס רב נחמן האט געזאגט פאר רב חיסדא אז ער קען מאכן א מחיצה פון מענטשן, גייט כשיטת חכמים אז מען מעג מאכן אן עראי'דיגע מחיצה שבת און יום טוב, פרעגט אבער ר' נחמן בר יצחק צו רבא, וויאזוי זאגסטו אזוי? והא איתמר עלה, מיר האבן דאך געלערנט לגבי די מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הכל מודים שאין עושין אוהל עראי בתחילה ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, יעדער איז מודה אז מען טאר נישט בויען אן אוהל עראי, מען טאר נישט מאכן אן אוהל עראי שבת אדער יום טוב, איי מען זעט דאך בכל זאת איז דא א מחלוקת, חכמים לאזן יא, זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ניין, לא נחלקו אלא להוסיף, די מחלוקת איז ווען ס'איז דא א וואנט, למשל ביי פקק החלון איז דא א וואנט מיט א לאך אין דעם וואס ס'איז שוין דא דא א וואנט, וואס איך וויל דא מוסיף זיין א עראי'דיגע זאך צו די זאך וואס שטייט שוין, איז דארט איז דא א מחלוקת שר' לעזער אומר אין מוסיפין ביום טוב ואין צריך לומר בשבת וחכמים אומרים מוסיפין בשבת ואין צריך לומר ביום טוב, ר' לעזער זאגט מ'טאר נישט מוסיף זיין אפילו אויף א זאך וואס שטייט, און מילא טאר מען נישט מוסיף זיין נישט יום טוב און זיכער נישט שבת. און חכמים זאגן מען מעג יא מוסיף זיין, מאכן א נייע טאר מען נישט, אבער מוסיף זיין מעג מען שבת און זיכער יום טוב, און במילא קומט אויס אז מען זעט דא אז יעדער האלט אז מען טאר נישט גיין לכתחילה מאכן א נייע וואנט אפילו א עראי'דיגע וואנט, איז וויאזוי פארענטפערסטו מיר די צוויי בריית'עס, די ברייתא פון רב נחמן בר יצחק און די ברייתא פון רבא, און דו זאגסט מיר אז דאס איז כשיטת רבי לעזער דאס איז כשיטת חכמים, ביידע ברייתות רעדן זיך דאך לכאורה ביי א סוכה וואס די גאנצע וואנט איז אראפגעפאלן, און במילא מאכט מען יעצט די גאנצע וואנט ניי, איז יעדער מודה אז מען טאר נישט, און וויאזוי זאגט איין ברייתא מען מעג יא, און ממילא זאגט ר' נחמן בר יצחק אז אפשר קען מען ענטפערן א צווייטע תירוץ, אלא נאר, וועסטו מיר זאגן, לא קשיא, הא כר' מאיר, הא כר' יהודה, אז מען וועט עס איינזעצן א צווייטע מחלוקת תנאים, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עשאה לבהמה דופן לסוכה, ר' מאיר פוסל ור' יהודה מכשיר, ס'דא א מחלוקת? צו ווען איינער נעמט א בהמה ער נוצט די בהמה אלס דופן לסוכה, צו דאס הייסט א וואנט צו נישט, וואס איז די שאלה? ווייל די בהמה שטייט דאך נישט אויף איין פלאץ ס'קען דאך אנטלויפן, איז די שאלה צו דאס הייסט א וואנט צו נישט, און במילא היות עס איז דא אזא מחלוקת קען מען זאגן אזוי, אז אוודאי איז יעדער מודה מ'קען נישט מאכן א נייע לכתחילה'דיגע וואנט אפילו עס איז א דופן עראי יעדער איז מודה מ'טאר דאס נישט טון, נאר דא רעדט מען פון מאכן א וואנט פארן סוכה מיט א בהמה, און די שאלה איז צו מ'מעג צו מ'טאר נישט. העט מען איינזעצן לויט די מחלוקת. ר' מאיר דקא פסיל התם. פון דאס וואס מ'זעט אז ר' מאיר האלט אז ווען מ'נוצט א בהמה פאר א וואנט הייסט עס נישט קיין וואנט, פארוואס ווייל די בהמה קען אנטלויפן? אלמא לא מחיצה היא, זעהן מיר אז א בהמה איז נישט קיין מחיצה, איז פאר דעם הכא שרי דלאו מידי קא עביד, העט מען איינזעצן די ברייתא פון רבא אויכעט ביי א ציור וואס מ'נוצט א בהמה צו מאכן א וואנט, און פאר דעם זאגט די ברייתא אז מ'מעג נוצן די בהמה צו מאכן א וואנט. ווייל א בהמה איז סיי ווי נישט קיין מחיצה, און פארדעם מעג מען נוצן די בהמה צו מאכן א וואנט פאר א סוכה. איי רבונו של עולם ס'שטימט נישט, וואס טייטש טאמער די בהמה איז נישט קיין מחיצה וואס טייטש מ'מעג עס נוצן, האסט דאך גארנישט אויפגעטון אז דו נוצט עס, נאר וואס דען, מוז מען זאגן אז די ברייתא פון רבא רעדט טאקע נישט ביי אן אופן וואס מ'וויל מיט די וואנט מכשיר זיין די סוכה, ווייל מכשיר זיין די סוכה קען מען נישט ווייל די בהמה עט נישט מכשיר זיין די סוכה, נאר ס'רעדט זיך דווקא ביי אן אופן וואס דער מענטש וויל א וואנט לצרכי צניעות צו וואס, פארדעם ניצט ער די בהמה און פארדעם זאגט די ברייתא מ'מעג, פארוואס ווייל ס'נישט קיין פראבלעם, ווייל די בהמה איז נישט קיין מחיצה סיי ווי סיי, און רשי רעדט אויס אז דאס שטימט אינגאנצן נישט מיט די לשון פון די ברייתא, ווייל רבא'ס ברייתא שטייט קלאר, עושה אדם את חברו דופן כדי שיאכל וישתה וישן, אז ער זאל קענען ניצן די סוכה, נישט סתם לצרכי צניעות, נאר וואס דען די גמרא גייט טאקע אפפרעגן דעם תירוץ און מיט א בעסערע קשיא, און במילא פרעגט נישט די גמרא גראד. על כל פנים, די ברייתא פון רבא האט מען איינגעזעצט כשיטת ר' מאיר, ורבי יהודה דקא מכשיר התם, מה שאין כן רבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט אפילו מ'נוצט א בהמה פאר א וואנט הייסט עס א גוטע וואנט, וואס טייטש ס'איז מכשיר דעם סוכה, אלמא מחיצה היא, זע איך אז א בהמה הייסט א גוטע מחיצה, הכא אסר, פארדעם די ברייתא פון רב נחמן בר יצחק, וואס דארט שטייט אז נפלה דופן, אז לא יעמיד בה אדם בהמה וכלים ולא יזקוף את המטה לפרוס עליה סדין ווייסט פארוואס? ווייל א בהמה הייסט א גוטע מחיצה, פארדעם טאר מען נישט נוצן א בהמה ווען א וואנט פון א סוכה איז אראפגעפאלן, ווייל יעדער איז מודה מען טאר נישט מאכן א נייע וואנט אפילו א עראי'דיגע וואנט, און א בהמה הייסט דאך א גוטע וואנט און פארדעם טאר מען עס נישט טון. פרעגט אבער רבא אויף די תירוץ ר' נחמן בר יצחק ותסברא, זיי מיר מסביר, אימר דשמעת ליה לר' מאיר, בהמה, אדם וכלים, מי שמעת ליה? ווען האט ר' מאיר געזאגט וואס הייסט נישט קיין גוטע וואנט א בהמה ווייל די בהמה קען אנטלויפן? א מענטש אדער כלים? דארט האט ער אויך געזאגט די תירוץ אוודאי נישט. א מענטש וועט דאך נישט אנטלויפן, כלים גייען דאך נישט אין ערגעץ, און ממילא וויאזוי ענטפערסטו מיר אז די ברייתא פון רבא שטימט, ווייל ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'נוצט א בהמה, א בהמה הייסט סייווי נישט קיין מחיצה, די ברייתא רעדט ניטאמאל פון א בהמה, די ברייתא זאגט אז א מענטש מעג לייגן זיין חבר, א מענטש מעג לייגן זיין מענטש, עושה אדם את חברו דופן כדי שיאכל וישתה וישן, און ממילא קודם כל שטימט עס נישט ווייל טעכניש רעדט זיך נישט פון א בהמה. ווייטער, ותו, און נאך א קשיא, ר' מאיר אליבא דמאן, וואס טייטש סתם אזוי זאגט רבא קען מען נישט איינזעצן די ברייתא ווי ר' מאיר, ווייל ווי וועם רעדט ר' מאיר? אי אליבא דר' אליעזר, להוסיף נמי אסר, וואס טייטש, טאמער ר' מאיר זאגט זיין דין אז מען מעג נוצן א בהמה אויף צו פארמאכן א וואנט, טאמער ער זאגט דאס אליבא דר' אליעזר קען נישט זיין, ווייל ר' אליעזר האט מען געזען ער לאזט אפילו נישט פארמאכן א פענסטער וואס איז אפן, ער לאזט אפילו נישט מוסיף זיין אויף א בנין, און מילא כל שכן אז מ'וועט נישט טארן ניצן א בהמה אויף צו פארמאכן א וואנט, אלא נאר וועט מען זאגן אליבא דרבנן, לויט די חכמים וואס די חכמים לאזן יא מוסיף זיין לויט אים האט ר' מאיר געזאגט אז א בהמה הייסט נישט קיין וואנט, אבער זאגט די גמרא דאס אויך נישט, ווייל אימר דאמרי רבנן להוסיף, לכתחילה מי אמר, די חכמים האבן סך הכל געזאגט אז ווען א פענסטער איז אפן קען מען עס פארמאכן, אבער מאכן א נייע וואנט האט מען געזען האלטן זיי זיכער אז מ'טאר נישט, און מילא קען ר' מאיר'ס דין אז מ'מעג ניצן א בהמה, אפילו די סברא א בהמה וועט אנטלויפן, בהמה וועט אנטלויפן איז זייער א פיינע סברא, אבער עפעס א וואנט הייסט דאך עס א עראי'דיגע וואנט הייסט עס, און די חכמים לאזן דאך נישט מאכן א עראי'דיגע וואנט נאר מוסיף זיין אויף א עראי'דיגע וואנט, און ממילא קען מען נישט איינזעצן די צוויי בריית'ס און פארענטפערן די צוויי בריית'ס אז דאס גייט כשיטת ר' מאיר און דאס גייט כשיטת ר' יודא, ממילא דארף מען פארענטפערן די צוויי בריית'ס, אלא נאר, וועט מען זאגן אוודאי הא והא רבנן, ביידע בריית'ס גייען כשיטת חכמים, וואס די חכמים לאזן מוסיף זיין אויף א בנין, אבער מאכן א נייע בנין א לכתחילה'דיגע בנין טאר מען נישט, און ממילא וויאזוי וועט מען פארענטפערן די צוויי בריית'ס? וכלים אכלים לא קשיא, די צוויי דינים וואס אין די ערשטע ברייתא רב נחמן יצחק'ס ברייתא שטייט אז מען טאר נישט נוצן א כלי אויף צו פארמאכן דעם סוכה, און אין רבא'ס ברייתא שטייט מען מעג יא נוצן א כלי צו פארמאכן א סוכה, קען מען די חלק קען מען פארענטפערן אז הא בדופן שלישית הא בדופן רביעית, ס'ווענדט זיך וויפיל ווענט די סוכה האט, טאמער די סוכה האט צוויי ווענט, א סוכה וואס האט צוויי ווענט הייסן די ווענט ניטאמאל ווענט. פארוואס ווייל דאס הייסט אפילו נישט קיין סוכה און במילא די ווענט הייסט נישט קיין ווענט און דו נוצט יעצט א כלי אויף צו מאכן א דריטע וואנט דאס הייסט נישט א מוסיף על הבנין ווייל ס'איז נישט געווען דא קיין בנין דאס הייסט געמאכט א נייע בנין מאכן א נייע בנין לאזן דאך נישט די חכמים אפילו ס'איז עראי'דיג און פארדעם די ברייתא פון ר' נחמן יצחק זאגט אז מ'טאר דאס נישט טון מ'טאר נישט נוצן א בעט אויף צו מאכן דעם דריטן וואנט ווייל דו מאכסט יעצט א נייע בנין מה שאין כן די ברייתא פון רבא וואס לאזט יא נוצן דעם בעטל צו מאכן א וואנט, רעדט זיך ס'שוין דא דריי ווענט, יעצט די מאכסט א פערדע וואנט, דאס איז שוין א מוסיף על הבנין, וואס די חכמים לאזן מוסיף זיין על הבנין. דייקא נמי, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה צו די תירוץ אז די תירוץ שטימט יא, ווייל דקתני נפל דופנה, ווייל שטייט אין די ברייתא, אין די ערשטע ברייתא, אין די ברייתא פון נחמן יצחק, אז די וואנט איז אראפגעפאלן, וואס טייטש די וואנט איז אראפגעפאלן? איז משמע אז די וואנט, די וואנט, וועלכע וואנט? די וואנט וואס האט מכשיר געווען די סוכה, די דריטע וואנט איז אראפגעפאלן, און ער וויל יעצט נוצן א כלי אויף צו פארמאכן די וואנט, דאס זאגט די ברייתא מען טאר נישט, ווייל דאס איז א נייע וואנט, ס'איז כאילו ער האט געבויט א וואנט פון פריש, מה שאין כן טאמער ס'איז שוין דא דריי ווענט, ער וויל נוצן די כלי צו מאכן א פערדע וואנט, דאס וועט ער אוודאי מעגן ווייל דאס איז נאר א מוסיף על הבנין, שמע מינה, און מילא קודם כל האט מען שוין פארענטפערט די צוויי ברייתות. אלא אבער פרעגט די גמרא ס'איז דאך אלץ אויף עפעס שווער, אדם אאדם קשיא, ס'איז דאך אלץ דא א סתירה לגבי א מענטש, ס'טייטש די תירוץ וואס מ'האט יעצט געזאגט לגבי כלים קענסטו מיר טאקע זאגן אז ביי די דריטע וואנט ביי די פערדע וואנט ס'דא א חילוק צו ס'איז א מוסיף על הבנין ס'איז נישט קיין מוסיף על הבנין, דאס איז אלץ פיין וואויל לגבי די כלים, אבער ביי א מענטש דא וועסטו עס נישט קענען ענטפערן, פארוואס? דארף מען מדייק זיין די ברייתות אינעווייניג, לאמיר צוריק גיין צו די ברייתא פון רב נחמן בר יצחק, אין די ברייתא פון רב נחמן בר יצחק איז געשטאנען, נפל דופנה, טאמער די וואנט איז אראפגעפאלן, און מ'האמיר געשמועסט וועלכע וואנט, די דריטע וואנט איז אראפגעפאלן ס'טייטש ס'נאר דא צוויי ווענט, דארט לא יעמיד בה אדם, בהמה וכלים, טאר מען נישט ניצן א מענטש, בהמה כלים ולא יזקוף את המיטה, מען טאר נישט פארמאכן דעם דריטן וואנט, און מ'האמיר געשמועסט פארוואס, ווייל די מאכסט יעצט א נייע בנין, די ביסט מכשיר מיט דעם די סוכה, ביסט מכשיר די סוכה מיט דעם, מאכסט א נייע בנין, מאכסט א נייע וואנט, ס'הייסט נישט קיין מוסיף על הבנין, דא זאגט די ברייתא דאס טאר מען נישט טון, לאמיר יעצט קוקן אין רבא'ס ברייתא, אין רבא'ס ברייתא שטייט, עושה אדם את חברו דופן, כדי שיאכל וישתה וישן, א מענטש מעג נוצן א מענטש, כדי צו פארמאכן די סוכה זאל קענען עסן טרינקען שלאפן, שפעטער זאגט די ברייתא, ויזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין, כדי שלא תיפול חמה על המת, ועל האוכלין, מען מעג נוצן א בעט אדער עפעס א מחיצה'לע, צו פארמאכן כדי זאל זיין דארט א שטן, די עסן זאל נישט קאלע ווערן. יעצט, אויף די צווייטע חלק פון די ברייתא, אז מען מעג אויפשטעלן א מחיצה די עסן זאל נישט קאלע ווערן, דאס שטימט א מחיה. פארוואס? ווייל דא האט מען געשמועסט דאס רעדט זיך די פערדע וואנט, און ס'איז טאקע שטארק מדויק, פארוואס דארף ער די פערדע וואנט, די סוכה איז דאך א כשר'ע סוכה, ער דארף די פערדע וואנט, כדי די עסן זאל נישט פארשימלט ווערן. און דאס מעג מען טון ווייל ס'איז נאר א מוסיף על הבנין, פיין. אבער וואס טוט זיך מיט די ערשטע חלק פון רבא'ס ברייתא, עושה אדם את חברו דופן כדי שיאכל וישתה וישן, ער מעג נוצן א מענטש, פארוואס נוצט ער די מענטש? דא קענסט נישט זאגען ער ניצט די מענטש אויף א פערדע וואנט, ווייל ער וויל דאך ניצען שטייט קלאר ער וויל דאך ניצען די מענטש כדי ער זאל קענען עסען טרינקען און שלאפען אין די סוכה, וואס טייטש די מענטש איז מכשיר די סוכה מיט דעם וואס ער שטעלט דארט אוועק די מענטש ווערט דאך יעצט די סוכה כשר, פשט אז די מענטש איז די דריטע וואנט, און אז די מענטש איז די דריטע וואנט איז דאך עס נישט קיין מוסיף על הבנין נאר עס איז א נייע בנין אינגאנצען און דאס טאר מען נישט טוהן, און וויאזוי פארענטפערסטו מיר די סתירה, דא קענסטו מיר נישט זאגן דאס איז דריי ווענט דאס איז פיר ווענט ביידע ברייתות רעדן זיך ביים דריטן וואנט, און פון דעסטוועגן דא א סתירה, זאגט די גמרא, אדם אאדם נמי לא קשיא, דאס קען מען אויך פארענטפערן, כאן לדעת, כאן שלא מדעת, ס'ווענדט זיך צו דער מענטש שטייט דארט מדעת, צו ער ווייסט די סיבה פארוואס מ'האט אים דארט אוועק געשטעלט, צו ער ווייסט נישט, טאמער ער ווייסט פארוואס מ'האט אים אהין געשטעלט, ער ווייסט אז ער איז משמש דא אלץ מחיצה, דאס טאר מען נישט טון ווייל דאס קוקט אויס ווי א בנין, מה שאין כן טאמער מ'זאגט פאר א מענטש שטעל זיך נאר אהער א רגע, מ'זאגט אים נישט פארוואס, ווייסט ער אפילו נישט וואס ער טוט, הייסט נישט קיין מחיצה, ס'קוקט נישט אויס ווי א בנין, און פארדעם זאגט רבא'ס ברייתא אז מ'מעג. פרעגט אבער די גמרא, און די גמרא קומט יעצט צוריק צו אונזער סוגיא, והא דרב נחמיה בריה דרב חנילאי, לדעת הוה. די גאנצע זאך האט זיך דאך אנגעהויבן אז מ'האט געמאכט א מחיצה פון מענטשן פאר ר' נחמיה בריה דרב חנילאי, די מענטשן וואס מ'האט גענוצט דארט, האט מען דאך זיי אוודאי גענוצט לדעת, און וויאזוי האט מען געמעגט אהין שטעלן מענטשן טאמער זיי האבן געוויסט זיי שטייען דארט אלס מחיצה, זאגט די גמרא שלא מדעת הוה, אין הכי נמי, מען האט געשטעלט דארט מענטשן מען האט זיי נישט געזאגט פארוואס זיי שטייען דארט, און במילא האבן זיי עס געמעגט טון, איי פרעגט די גמרא רב חסדא מיהא לדעת הוה, רב חסדא אליין האט דאך יא געוויסט וואס איז די תפקיד פון די מענטשן און ער אליין איז אויך געווען א חלק פון די מחיצה, זאגט די גמרא ניין רב חסדא שלא מן המנין הוה, מען האט אים נישט אריין גערעכנט, און במילא פארשטייט מען שוין די גאנצע פאטענט וואס מען האט געמאכט דא מיט ר' נחמיה בריה דרב חנילאי, מען האט גענוצט די מענטשן זאלן מאכן א מחיצה ביז די צוויי אמות אינדרויסן פון תחום, און מען האט געזען די הלכה איז ווי רבן גמליאל און במילא האט ער זיך געקענט דרייען אינעם גאנצן מחיצה, די הלכה איז ווי ר' אליעזר פארדעם האט ער געקענט אריבערגיין די צוויי אמות, און די זעלבע זאך די סיבה וואס מען האט געמעגט נוצן די מענטשן צו מאכן א מחיצה אפילו מען טאר נישט מאכן לכתחילה אן עראי'דיגע מחיצה שבת איז ווייל זיי האבן נישט געוואוסט, ס'איז געווען שלא לדעת, וואס דאס מעג מען. פארציילט די גמרא ווייטער, זאגט די גמרא דרך אגב א אנדערע מעשה, הנהו בני גננא, מענטשן, צוויי אזעלכע מענטשן וואס זיי פלעגן מאכן חופות, דאעילו מיא במחיצה של בני אדם, וואס זיי האבן אריינגעברענגט פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד וואסער, דורך א מחיצה פון מענטשן, זיי האבן גענוצט די פאטענט, נגדינהו שמואל, שמואל האט זיי געשלאגן מכות מרדות, אמר, האט ער געזאגט פארוואס? ווייל אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת, די גאנצע היתר איז נאר שלא לדעת, זיי האבן דא גענוצט מענטשן לדעת, וואס דאס אוודאי טאר מען נישט טון. פארציילט די גמרא נאך א מעשה, הנהו זיקי, דהוה שדיין בריסתקא דמחוזא, ס'איז געווען אזעלכע קריגלעך פון וויין צו פון עפעס א משקה, וואס האט באלאנגט צו רבא, וואס איז געווען אויסגעשפרייט אויף די גאסן פון די שטאט מחוזא, בהדי דאתא רבא מפירקיה, און ווען רבא איז צוריק געגאנגען פון זיין דרשה, איז צוריק אהיימגעגאנגען, איז ער געגאנגען מיט אסאך מענטשן ארום אים, ס'איז געווארן אזא מחיצה ארום אים, איז אעלינהו ניהליה, זיינע גבאים דארט האבן ביזדערווייל, אזוי ווי אזוי מ'איז געגאנגען אויף די גאס האבן זיי אויפגעהויבן די אלע זאכן וואס האט באלאנגט צו רבא, פארוואס ווייל די מחיצה איז דאך א גוטע מחיצה איז א רשות יחיד די מענטשן גייען איז א רשות יחיד, און במילא האט מען אויפגעהויבן בשעת מעשה די אלע קריגלעך, לשבתא אחריתי די נעקסטע וואך בעי עיילינהו האבן זיי געוואלט נאכאמאל נוצן דעם פאטענט, ואסר להו רבא האט דא נישט געלאזט, פארוואס דהוה ליה כלדעת ואסור, האט געהאלטן די צווייטע וואך וועלן שוין מענטשן באמערקן אז מ'נוצט זיי אויף עפעס, און במילא, ברגע וואס זיי כאפן, זיי ווייסן וואס גייט דא פאר, ווערט עס שוין א בחינה פון לדעת, און מילא טאר מען דאס נישט טון. פארציילט די גמרא ווייטער, לוי אעילו ליה תיבנא, לוי פלעג אריינברענגען תבן שטרוי פון רשות הרבים צו רשות יחיד, דורך דעם וואס ער האט געמאכט א מחיצה פון מענטשן שלא לדעת, און זעירי, אספסתא, זעירי פלעג אריינברענגען שחת, אויך א מין תבואה, תבואה וואס מען שניידט פאר ס'געצייטיגט הייסט שחת, הייסט אספסתא, פלעגט מען דאס אויך אריינברענגען אזוי מיט א מחיצה שלא לדעת, רב שימי בר חייא מיא, פלעג אריינברענגען וואסער אויך מיט די פאטענט. זאגט די הייליגע משנה, מי שיצא ברשות, איינער וואס איז ארויס פון זיין תחום מיט רשות. וואס טייטש איינער וואס איז ארויס פון זיין תחום מיט רשות? איז אין די משנה אין ראש השנה שטייט אז א מענטש מעג ארויסגיין פון זיין תחום עדות צו זאגן אין בית דין, און שטייט דארט אויך אז רבן גמליאל האט מתקן געווען,

כבר נעשה מעשה, אויפן וועג זאגט מען אים, מען דארף דיר נישט האבן, מען האט שוין עדות געזאגט, צו מען האט שוין די קינדער, די קינדער שוין געבוירן געווארן, מען דארף מער נישט זאלסט אהין גיין, און במילא בלייבט דער מענטש דא שטעקן, און די דין איז, יש לו אלפיים אמה לכל רוח, דארט ווי מען האט אים געפאקט און מען האט אים געזאגט אז מען דארף דיר מער נישט האבן, פון דארט האט ער א נייע תחום, ער קען נישט ווייטער ממשיך זיין, אבער פון דארט האט ער א נייע תחום, זאגט די משנה ווייטער, אם היה בתוך התחום, כאילו לא יצא, טאמער איז נאך אין זיין אלטע תחום, איז כאילו ער איז נישט ארויס, וואס מיינט דאס צו זאגן? וועט מען זען די גמרא וועט גראד דן זיין אויף דעם. ווייטער זאגט די משנה, כל היוצאים להציל, חוזרין למקומן, די אלע וואס גייען מציל זיין, קענען צוריק גיין, מען וועט זען די גמרא וואס דאס מיינט. זאגט די הייליגע גמרא, מאי אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא, וואס טייטש א מענטש וואס גייט ארויס טון א מצוה, און איז נאכנישט ארויס פון זיין תחום איז כאילו ער איז נישט ארויס, פארשטייט זיך נאכנישט ארויס, אמר רבה, האט רבה געזאגט, הכי קאמר, די משנה מיינט אזוי צו זאגן, אם היה בתוך תחום שלו כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי, וואס טייטש, די ווארט כאילו לא יצא איז נישט כאילו לא יצא כאילו ער איז נישט ארויס פון זיין תחום, דער מענטש איז נישט ארויס פון זיין תחום טאקע, אבער מען זאגט נישט אז כאילו ער איז ארויס פון זיין שטוב, למשל, א מענטש וואוינט אין א שטוב און ארום און ארום זיין שטוב האט ער צוויי טויזנט אמות, ער גייט לאמיר זאגן טויזנט אמות, ער איז נאכנישט ארויס פון זיין תחום, איז קען מען זאגן דא צוויי זאכן, מען קען זאגן איין וועג קען מען זאגן, ביסט ארויס טויזנט, מען האט דיך דא געטראפן, דא האט מען דיר געזאגט אז מען דארף דיר מער נישט האבן, פון דא הייבט זיך אן דיין נייע תחום, די תחום האט זיך גערוקט מיט טויזנט אמות, אדער קען מען זאגן ניין, כאילו ביסט נישט ארויס פון שטוב, דיין תחום איז דיין אלטע תחום די תחום פון דיין שטוב, איז דא זאגט רבה אז מען זאגט עס נישט, וואס טייטש מען זאגט נישט, כאילו האסט געקריגן יעצט א נייע תחום, נאר די תחום איז די אלטע תחום די תחום פונעם שטוב. זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט הואיל ועקר עקר אז ברגע ווען דער מענטש איז ארויס איז ער ארויס אויפן וועג לדבר רשות ס'טייטש ער האט געמעגט טאקע ארויסגיין אבער די אלטע תחום האט ער עוקר געווען ממילא קריגט ער א נייע תחום קא משמע לן דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי אזוי לערנט רש"י אין איין פשט רש"י ברענגט שפעטער א צווייטע פשט אונז וועלמיר לערנען די ערשטע פשט פון רש"י. על כל פנים, אזוי האט רבה געענטפערט די משנה. רב שימי בר חייא אמר, זאגט ער א אנדערע פשט אינגאנצן, הכי קאמר. די משנה אוודאי רעדט זיך די מענטש איז אינגאנצן ארויס פון זיין תחום, נאר דער חידוש פון די משנה איז, אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך התחום שלו, כאילו לא יצא מתחומו. וואס טייטש טאמער דער מענטש איז ארויס פון זיין תחום, אבער יעדע רגע וואס ער גייט ארויס פון זיין תחום קריגט ער דאך א נייע תחום, איז די נייע תחום וואס ער האט דא געקריגן טאמער, ווען מ'האט אים אפגעשטעלט איז ער נאך בעצם, זיין נייע תחום שטעקט זיך אריין אינעם אלטן תחום, וואס טייטש ער האט זיך נאכנישט אוועקגערוקט א גאנצע צוויי טויזנט אמות פון די סוף פון זיין אלטן תחום, זיין נייע תחום און זיין אלטן תחום זענען מובלע איינע אינעם צווייטן, דארט זאגט די משנה אז ער קען צוריקגיין צו זיין אלטן תחום און ער קריגט צוריק זיין אלטן תחום, ס'טייטש ער קען נוצן די נייע תחום וואס ער האט אויף צוריקצוגיין צו דעם אלטן ער קריגט צוריק די אלטע. במאי קמיפלגי וואס איז די מחלוקת? זאגט די גמרא די מחלוקת האט מען שוין פריער בעצם געזען, מר סבר הבלעת תחומין מילתא היא, און מר סבר לאו מילתא היא, ס'דא א מחלוקת צו מ'זאגט הבלעת תחומין צו נישט, צו ווען א מענטש קריגט א נייע תחום און ס'איז מובלע אינעם אלטן תחום, צו זאג איך אז יעצט קענסטו נוצן די נייע תחום צוריק אריינצוגיין אינעם אלטן און דו קריגסט צוריק דעם אלטן, אדער אפשר ניין, ברגע וואס א מענטש גייט ארויס פונעם אלטן תחום, גייט מיר נישט אן אז די נייע תחום איז מובלע אינעם אלטן, אז די נייע תחום, אין די צוויי טויזנט אמות אין די נייע תחום קומט מען אויך אן צו די אלטע, גייט מיר נישט אן, היות דו האסט געקריגן א נייע תחום, די נייע תחום האסטו די אלטע נישט, און דאס איז די מחלוקת אז רב שימי בר חייא האלט אז הבלעת תחומין מילתא היא, און רבה האלט אז הבלעת תחומין לאו מילתא היא, און במילא שטימט אויך די לשון פון די משנה לויט רב שימי בר חייא, אז די משנה זאגט אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא, אז טאמער זיין נייע תחום ליגט אין דעם אלטן תחום, איז כאילו ער איז נישט ארויס פון דעם אלטן ער קען צוריק גיין צום אלטן, זאגט די גמרא, אמר ליה אביי לרבה,

וואס איז די דין? די דין איז אזוי, ווען א מענטש האט א מערה וואס פארט אונטער די ערד, וואס טייטש ס'איז דא א לאנגע מערה וואס די גאנצע לענג פון די מערה איז פֿיר טויזנט אמות, יעצט לאמיר זאגן אז ס'איז דא צוויי אריינגאנגען צו די מערה, איינס פון די רעכטע זייט, איינס פון די לינקע זייט, וואס טייטש איינס אנפאנג פֿיר טויזנט אמות, איינס סוף פֿיר טויזנט אמות, און וואס איז די דין מיט דעם מענטש? די דין איז אז ביי יעדע אריינגאנג האט ער א תחום, ער גייט ארויס פונעם רעכטן אריינגאנג האט ער צוויי טויזנט אמות אויף אלע וועגן, די לינקע האט ער אויך א תחום, אבער ער קען נישט ארויסגיין פון די רעכטע זייט פון די מערה, און גיין אויפן דאך פון די מערה, און גיין די גאנצע פיר טויזנט אמות ביז די לינקע זייט, פארוואס? ווייל אין הכי נמי, פון די רעכטע טיר האט ער צוויי טויזנט אמות, און פון די לינקע טיר האט ער צוויי טויזנט אמות, אבער היות וואס ס'איז נישט מובלע אינעם צווייטן, ער קען גיין ביז צוויי טויזנט אמות פון די רעכטע זייט, ביז צוויי טויזנט אמות פון די לינקע זייט, אבער ער קען נישט אריינטאנצן פון איין תחום אריין אינעם צווייטן, און במילא קען ער נישט גיין אויף די מערה פון די רעכטע זייט צו די לינקע זייט, טאמער ער וויל גיין, פון די רעכטע זייט צו די לינקע זייט מוז ער אריין גיין אין די מערה און גיין אזוי די גאנצע לענג פון די מערה און ארויס קומען פונעם צווייטן זייט ער קען נישט פון העכער די מערה דאס טון וואס איז אבער טאמער אונטן די מערה איז טאקע ברייט פֿיר טויזנט אבער די טירן אויבן זענען נישט אוועק געריקט איינע פונעם צווייטן מיט גאנצע פֿיר טויזנט אמות נאר זענען נענטער ווי פֿיר טויזנט אמות דעמאלטס קומט אויס אז די צוויי טויזנט אמות ער האט ביי די רעכטע טיר און די צוויי טויזנט אמות האט ביי די לינקע טיר איז מובלע איינער אינעם צווייטן ווייל סוף די תחום און סוף די תחום גייען איינס אויפן צווייטן וואס טייטש ביידע האבן עפעס א שטח דא אינמיטן וואס ליגט אין ביידע תחומים און במילא ביי אזא ציור איז די דין איז אז די מענטש מעג גיין אויף די דאך פון די מערה פון די רעכטע זייט ביז די לינקע זייט, ווייל היות וואס די צוויי תחומים זענען מובלע איינער אינעם צווייטן, קען ער יעצט גיין אויף די גאנצע לענג, און במילא זאגט אביי צו רבה, זע איך אז דו ביסט אוודאי אויך מודה אז ס'איז דא אזא זאך ווי הבלעת תחומין, ווייל זעסט דאך אז די צוויי תחומים זענען מובלע, און מחמת דעם קען ער גיין אויף די גאנצע דאך פון די מערה, אפילו וואס ווען ס'וואלט געווען אפגערוקט וואלט ער נישט געקענט, דא קען מען יא ווייל ס'דא א שטיקל וואס איז מובלע, און ממילא ביסט דאך אויך מודה צו דעם דין, אמר ליה זאגט רבה צו אביי ניין, ולא שני לך בין היכא דשבת באויר מחיצות מבעוד יום להיכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום, וואסערע פארגלייך איז דאס בכלל, ווען דער מענטש איז שבת באויר מחיצות מבעוד יום, וואס טייטש דער מענטש האט קונה שביתה געווען דא אין די מערה, דא היות וואס ער האט קונה שביתה געווען אויף די ביידע תחומים, ביידע תחומים האט ער געקריגן, מחמת איין קנין שביתה, ווען ער האט גענעכטיגט אין די מערה האט ער גראד זוכה געווען אין די ביידע תחומים, פארדעם זאג איך אז ווען ס'איז מובלע אינעם צווייטן ווערט עס איינס, אבער דא ביי די ציור פון אונזער משנה, וואס דער מענטש גייט ארויס פון זיין רשות, און חכמים געבן אים יעצט א נייע תחום וואס דער נייע תחום האט בעצם נישט קיין שייכות צום אלטן תחום, ס'האט נישט קיין שייכות צו דעם וואס ער האט קונה שביתה געווען, ער האט נישט קונה שביתה געווען דעם נייעם, חכמים האבן אים געגעבן די נייע, איז דא זאגט רבה אוודאי זאגט מען נישט הבלעת תחומין, נאר ברגע וואס ער איז ארויס פון זיין תחום, פארלירט ער דעם אלטן תחום, און איך זאג נישט אז דער נייע איז מובלע אינעם אלטן מילא הייסט עס אלץ איינס. איי זאגט די גמרא והיכא דלא שבת לא, איז עס דען אזוי אזוי ווי דו זאגסט, אז דו זאגסט מיר אז די סיבה וואס א מערה איז אנדערש איז ווייל ער האט שובת געווען דארט ער האט קונה שביתה געווען און במילא האט קונה שביתה געווען זאגט מען הבלעת תחומין איז דען אזוי? איז דען נישט דא א ציור וואס איך קען טרעפן וואס אפילו דער מענטש האט נישט קונה שביתה געווען און געקריגן ביידע תחומין מחמת זיין קנין שביתה און פון דעסוועגן ביסטו אויך מודה אז מען זאגט עוולות תחימין? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף נ ב ר' אליעזר אומר שתיים יכנס, שלש לא יכנס, טאמער א מענטש גייט ארויס פונעם תחום שבת צוויי אמות, האמיר שוין געזען רבי לעזער לאזט אים צוריק גיין, פארוואס? הבלעת תחומין, די מענטש די נייע תחום וואס ער האט געקריגן ברגע וואס ער איז ארויס פון אלטן תחום, קריגט דאך יעדער מענטש האמיר געזען פיר אמות, און מילא טאמער ער איז נאך אין די פיר אמות, וואס טייטש פיר אמות קריגט ער נישט אויף יעדע זייט, ער קריגט צוויי אמות אויף יעדע זייט, דער מענטש שטייט אינדערמיטן, רבי לעזער האלט אז דער מענטש שטייט אינמיטן און קריגט צוויי אמות אויף אלע זייטן, און מילא אז ער האט זיך אוועקגעריקט צוויי אמות, קען ער נאך צוריק גיין, ווייל די נייע תחום איז נאך מובלע אינעם אלטן דריי אמות נישט, און ממילא על כל פנים זאגט די גמרא מאי לאו ר' לעזער לטעמיה דאמר והוא באמצען, ר' לעזער האלט דאך אז דער מענטש שטייט אינמיטן וואס טייטש צוויי אמות האט ער ארום און ארום, וארבע אמות דיהבו ליה רבנן כמאן דמיבלען דמו, און פארוואס קען ער צוריק גיין ווייל ס'איז מובלע אינעם אלטן, וקאמר יכנס, און ר' לעזער זאגט ער קען צוריק אריין גיין אינעם אלטן פארוואס ווייל ס'איז מובלע אינעם אלטן, אלמא הבלעת תחומין מילתא היא, זעהן מיר דאך קלאר אז דא קענסטו מיר נישט זאגן ער האט קונה שביתה געווען און ווען ער האט קונה שביתה געווען האט ער געגעבן ביידע פארדעם זאגט מען הבלעת תחומין ניין דא האט ער נישט קונה שביתה געווען ער איז ארויס פון זיין אלטן תחום אבער נישט ארויס קיין גאנצע צוויי אמות און במילא זיין נייע תחום איז נאך מובלע אינעם אלטן קען ער צוריק גיין און דא האט ער נישט קונה שביתה געווען צוזאמען פון דעסוועגן זעהט מען אז מען זאגט הבלעת תחומין אמר ליה רבה בר בר חנה לאביי זאגט רבה בר בר חנה צו אביי ומדרבי לעזער קמותבת ליה למר פארשטיי נישט פרעגסט מיר א קשיא פון רב לעזער ס'איז דאך דא א חכמים דארט וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער, פרעג מיר נישט קיין קשיות פון ר' לעזער, ס'איז דא חכמים וואס קריגן זיך, די חכמים זאגן אז מען זאגט נישט הבלעת תחומין ברגע וואס א מענטש טרעט ארויס איין טראט אינדרויסן פון תחום פארלירט ער זיין אלטן תחום ממילא אונז פסק'ן מיר טאקע ווי חכמים יחיד ורבים הלכה כרבים אמר ליה, זאגט אבער אביי אין וואס טייטש כ'האב יא געפרעגט א גוטע קשיא פרעג מיר נישט אז ס'איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער ווייל חכמים זענען אויך מודה צו ר' לעזער מען זאגט הבלעת תחומין דשמיע לי מיניה דמר ווייל איך האב געהערט פונעם רעבן פון רבה אז עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר' לעזער אלא לדבר רשות, ביי דבר רשות, א מענטש טרעט ארויס פון זיין תחום, דארט זאגן די חכמים מען פארלירט דעם אלטן, אבל לדבר מצוה מודו ליה, אבער ביי דבר מצוה, זענען די חכמים מודה צו ר' לעזער, אז מען זאגט יא הבלעת תחומין, אז טאמער דער מענטש איז נישט ארויס מער ווי צוויי אמות קען ער צוריק אריינגיין אינעם אלטן, און במילא אז חכמים זענען אויך מודה דערצו, זעט מען אז יעדער איז מודה צו דער דין פון הבלעת תחומין, און פאר דעם האב איך גוט געפרעגט אויף רבה אז היות וואס יעדער איז מודה צו הבלעת תחומין איז פארוואס איז רבה נישט מפרש אין די משנה אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש איז ארויס פונעם תחום און ער קען צוריק גיין אלס הבלעת תחומין אז אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא פשט אז ער איז ארויס פון זיין תחום איז כאילו ער איז נישט ארויס ווייל די נייע תחום איז מובלע אינעם אלטן און אין אונזער משנה רעדט זיך דאך לדבר מצוה ווייל ס'איז מי שיצא ברשות ס'איז ארויס עדות צו זאגן איז ארויס מיילד צו זיין און במילא פארוואס זאגט נישט רבה אזוי ווי די פשט פון שימי בר חייא אז ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס דער מענטש איז ארויס פון תחום און ער האט געמוזט בדוחק זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א מענטש איז ארויס פון זיין הויז און די חידוש איז אז ער קריגט נישט קיין נייע תחום אזוי ווי רבה האט געדארפט מפרש זיין טאמער מ'קען לערנען פשוט אז ס'רעדט זיך ביי הבלעת תחומין